בעזרת השם יתברך, מסכת מועד קטן, דף ה. מען הייבט מיר אן דף ד' עמוד ב', די לעצטע ווערטער פונעם עמוד, ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים וכו' האט מען געזען אין די משנה, מתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים, אז טאמער א בור ברשות הרבים וואס איז אנגעפילט מיט וואסער וואס די רבים טרינקט פון דעם, האט זיך צובראכן צו וואס די וואנט איז איינגעפאלן, מעג מען דאס מתקן זיין חול המועד, און די זעלבע זאך האט מען געזען אין די משנה, וחוטטין אותן, אז די שטיינדעלעך, צו שטויב צו וואס עס איז אריינגעפאלן דארט אין די וואסער ממילא קען מען נישט טרינקען, מעג מען ארויסנעמען די שטיינדלעך פון דארט דאס טייטש חטיטה, מען רייניגט אויס די וואסער, לצורך הרבים מעג מען דאס טון, זאגט יעצט די גמרא, חטיטה אין, חפירה לא, דאס טייטש פון דעם וואס שטייט אין די משנה וחוטטין אותן, אז מען מעג אויסרייניגן א גריב, איז משמע אז אויסרייניגן מעג מען, אבער גיין גראבן א נייע גריב די רבים זאל האבן צו טרינקען וואסער, דאס טאר מען נישט, אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן, און ממילא זאגט רבי יעקב אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאין רבים צריכין להם, די דין איז נישט געזאגט געווארן נאר ווען מען דארף נישט וואסער חול המועד, נאר וואס מען דארף וואסער אויף נאך חול המועד דעמאלטס טאקע זאגט מען חטיטה אין חפירה לא, אבל רבים צריכין להם, טאמער מען דארף יעצט חול המועד צו טרינקען וואסער, אפילו חפירה מותר, מעג מען אפילו אויפגראבן א נייע גריב. און למעשה איז דא א מחלוקת ראשונים וויאזוי צו לערנען דא די סוגיא, אונז עמיר גיין מיטן מהלך פונעם ראבד, וואס דער ראבד לערנט פשט דא אזוי, אז בעצם איז דא צוויי מיני מלאכות, ס'דא א מלאכת אומן, און ס'דא א מלאכת הדיוט, מלאכת אומן איז טייטש, ס'איז א שווערע זאך מען דארף א אומן, א פאכמאן, זאל דאס מאכן, א מלאכת הדיוט, איז פשט אפילו קען זיין ס'איז א גרויסע טירחא, אבער א הדיוט קען עס אויך באווייזן, און מילא זאגט ער אזוי, חפירה, גראבן א נייע גריב, איז א מעשה אומן, מ'עט באלד זען, מען דארף עס סד זיין מיט סיד, מען דארף עס קאלעכן, ס'איז א מעשה אומן, מה שאין כן חטיטה, אויסרייניגן א גריב, דאס איז א מעשה הדיוט. און מילא זאגט דער ראבד אזוי, ווען ס'קומט צו צרכי רבים, איז ווענדט זיך, טאמער ס'איז לצורך המועד, ס'איז לצורך פון חל המועד אליין, דעמאלטס מעג מען אפילו א מעשה אומן אויך טון, טאמער ס'איז אויף נאך יום טוב, אויף נאך חל המועד, מען דארף עס נישט אויף יעצט, ס'איז טאקע א צורך פון א רבים, ס'איז גאר א וויכטיגע זאך, אבער נישט אויף יעצט. דעמאלטס א מעשה הדיוט מעג מען, א מעשה אומן נישט, דאס איז ביי רבים, מה שאין כן ביי א יחיד איז אלעס א דרגה ווייניגער, וואס טייטש טאמער ס'איז לצורך המועד מעג מען א מעשה הדיוט, א מעשה אומן טאר מען קיינמאל נישט, טאמער ס'אויף נאך חול המועד טאר מען דאס אינגאנצן נישט טון, אזוי לערנט דער ראבד דא. על כל פנים, פרעגט יעצט די גמרא אויף דער יסוד פון רבי יעקב אמר רבי יוחנן אז ס'איז דא א חילוק צו ס'איז רבים צריכין להם, צו ס'איז אין רבים צריכין להם, צו מ'דארף עס אויף חל המועד צו נישט, פרעגט די גמרא אזוי, וכי רבים צריכין להם מי שרי, טאמער מ'דארף עס האבן אויף חל המועד אליין, מעג מען גראבן א נייע גריב? והתניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, חוטטין בורות שיחין ומערות של יחיד, ואין צריך לומר של רבים, מ'מעג אויסרייניגן פון שטיינדלעך, בורות שיחין ומערות פון וואסער פון א יחיד, און כל שכן פון א רבים, ואין חופרין בורות שיחין ומערות של רבים, ואין צריך לומר של יחיד, אבער גראבן א נייע גריב טאר מען נישט פאר א רבים כל שכן פאר א יחיד, און ממילא דא זעהן מיר די ברייתא אונז וועמיר עס רופן די ערשטע ברייתא ווייל מיר גיימיר דא זעהן דריי ברייתות, איז אין די ערשטע ברייתא זעהן מיר אז חטיטה, אויסרייניגן גריבער, מעג מען סיי פאר א רבים סיי פאר א יחיד, און חפירה טאר מען נישט פאר א רבים און נישט פאר א יחיד, און ממילא פרעגט די גמרא מאי לאו, בשרבים צריכין להם, לכאורה רעדט זיך דא אין די ברייתא ביי אן אופן וואס מען דארף עס האבן אויף חול המועד, און פון דעסטוועגן זעהן מיר אז מען טאר נישט חופר זיין, מען טאר נישט אויפגראבן א נייע גריב אפילו פאר א רבים, איז דאך דאס א סתירה מיט די מימרא וואס מען האט יעצט געזען פון רבי יעקב אמר רבי יוחנן, זאגט די גמרא לא, בשאין רבים צריכין להם, די ברייתא רעדט זיך אז אין רבים צריכין להם, אז מען דארף עס נישט האבן אויף חול המועד, און אז מען דארף עס נישט אויף חול המועד, מעג מען טאקע נישט גראבן א נייע גריב. פרעגט אבער די גמרא, וואס טוט זיך? יעצט דו זעצט איין די ברייתא אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס מ'דארף עס נישט אויף חול המועד, אויב אזוי דכוותה גבי יחיד, שאין יחיד צריך להם, וועסטו דארפן זאגן די זעלבע זאך ביי א יחיד, אז דאס וואס שטייט דא אין די ערשטע ברייתא אז א יחיד מעג מאכן חטיטה, רעדט זיך אויך אפילו אז ער דארף עס נישט האבן אויף חול המועד, און אויף דעם פרעגט די גמרא איז דען אזוי, חטיטה מי שרי, מעג דען א יחיד מאכן חטיטה אויסרייניגן א גריב, ווען ער דארף עס נישט האבן אויף חול המועד, והתניא האמיר געלערנט אין א אנדערע ברייתא, דאס איז די צווייטע ברייתא, זאגט די ברייתא אזוי, בורות שיחין ומערות של יחיד, כונסין מים לתוכן, אבל לא חוטטין ולא שפין את סדקיהן, די ערשטע זאך זאגט די צווייטע ברייתא, אז א בור פון א יחיד, איז טאמער די וואסער איז פארשטאפט מ'דארף פשוט אויפשטאפן א לעכל, דאס מעג מען טון ווייל ס'איז אינגאנצן נישט קיין טירחא, אבער חטיטה טאר מען נישט מאכן, און די זעלבע זאך טאמער ס'איז דא א סדק א שפאלט אין די קאלעך טאר מען עס נישט פאררעכטן, של רבים, חוטטין אותן ושפין את סדקיהן, א בור פון א רבים מעג מען יא מאכן חטיטה און מען מעג אויך פאררעכטן טאמער ס'איז דא א שפאלט אין די קאלעך. יעצט אזוי, וואס רעדט זיך די צווייטע ברייתא? פשט אזוי, אין די ערשטע ברייתא האבן מיר געזעהן אז א יחיד מעג מאכן חטיטה, אין די צווייטע ברייתא זעהן מיר אז א יחיד טאר נישט מאכן חטיטה, און ממילא בשלמא טאמער דו זעצט איין די ערשטע ברייתא ביי אן אופן וואס מען דארף עס האבן חול המועד, שטימט זייער גוט, די ערשטע ברייתא רעדט זיך אז מען דארף עס האבן חול המועד, אז מען דארף עס האבן חול המועד מעג א יחיד מאכן חטיטה, און די צווייטע ברייתא רעדט זיך אז מען דארף עס נישט האבן אויף חול המועד, אז מען דארף עס נישט אויף חול המועד טאר א יחיד נישט מאכן קיין חטיטה, אבער טאמער דו זעצט איין די ערשטע ברייתא בשאין רבים צריכין להן אז מען דארף עס נישט האבן אויף חול המועד, און פון דעסטוועגן זאגט די ערשטע ברייתא אז א יחיד מעג מאכן חטיטה, איז וועלכע ציור רעדט זיך די צווייטע ברייתא? די צווייטע ברייתא זאגט א יחיד טאר נישט מאכן קיין חטיטה, לויט דיין פשט קומט אויס א יחיד מעג אלעמאל מאכן חטיטה, אפילו ווען מען דארף עס נישט האבן אויף חול המועד, אזוי פרעגט די גמרא, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט, ואלא מאי, אה, און וואס איז בעסער? איז בעסער אזוי ווי מען האט פריערט געזאגט, אז די ערשטע ברייתא רעדט זיך אז מען דארף עס האבן אויף חול המועד, דערפאר מעג א יחיד מאכן חטיטה, און די צווייטע ברייתא רעדט זיך אז מען דארף עס נישט האבן אויף חול המועד, אבער זאגט די גמרא אזוי איז עפעס בעסער, ואלא מאי בשיחיד צריך להם, דכוותה גבי רבים בשרבים צריכין להם, חפירה מי אסיר? וואס טייטש אין די ערשטע ברייתא איז אויך געשטאנען אז פאר א רבים מעג מען אויך נאר מאכן חטיטה און נישט קיין חפירה, טאמער דו זאגסט מיר אז ס'רעדט זיך מ'דארף עס האבן חל המועד איז דען אזוי די דין? טאמער מ'דארף וואסער חל המועד טאר א רבים פאר א רבים טאר מען נישט מאכן קיין חפירה? והא תניא מ'האמיר געלערנט אין א דריטע ברייתא און דא גייען מיר קלאר זעהן די דריטע ברייתא אז לצורך המועד לצורך חל המועד טאמער די רבים דארף האבן וואסער מעג מען אפילו גראבן

מען טאר עס אויך נישט קאלעכן מען טאר נישט קאלעכן א בור פון א יחיד ושל רבים זאגט די ברייתא די דריטע ברייתא א בור פון א רבים חופרין אותן מעג מען אפילו אויפגראבן א נייע בור וסדין אותן בסיד מען מעג עס אויך קאלעכן מיט סיד זעהן מיר דאך דא אינעם ברייתא קלאר אז מען מעג גראבן א נייע בור נו דאס רעדט זיך אוודאי ביי אן אופן וואס מען דארף האבן וואסער חול המועד ווייל טאמער מען וועט אריינזעצן די ברייתא ביי א ציור וואס מען דארף נישט קיין וואסער חול המועד איז עס זייער א ווילדע ברייתא אויב אזוי די ברייתא זאגט מען מעג גראבן אפילו מען דארף נישט קיין וואסער מען מוז נישט אזוי איינזעצן ס'איז אסאך געשמאקער טאקע איינזעצן די ברייתא אז מען דארף וואסער חול המועד און די ברייתא זאגט אז פאר רבים מעג מען גראבן א נייע גריב אלא קשיא הך קמייתא און ממילא בכל אופן איז די ערשטע ברייתא שווער ווייל נאכאמאל אין די ערשטע ברייתא איז געשטאנען אז סיי א יחיד און סיי א רבים חטיטה יא חפירה נישט און ממילא ממה נפשך איז שווער טאמער מ'וועט איינזעצן די ברייתא אז מען דארף האבן וואסער חול המועד אויב אזוי פארוואס א רבים זאל נישט טארן מאכן קיין חפירה מ'האט דאך יעצט געזען די דריטע ברייתא אז א רבים מעג מאכן חפירה טאמער מ'דארף וואסער חול המועד, ווייטער טאמער מ'העט איינזעצן די ערשטע ברייתא ביי אן אופן וואס מ'דארף נישט קיין וואסער חול המועד, אויב אזוי איז א פראבלעם מיט די יחיד, וואס עפעס מעג א יחיד מאכן חטיטה ביי אן אופן וואס ער דארף נישט די וואסער חול המועד, מ'האט דאך געזען די צווייטע ברייתא אז מ'טאר נישט מאכן חטיטה ביי אזא אופן. ענטפערט טאקע די גמרא תריץ הכי אז מ'דארף פארענטפערן די ערשטע ברייתא אזוי, מ'דארף צוטיילן די ערשטע ברייתא ס'טייטש איין חלק פון די ברייתא רעדט זיך אז מען דארף די וואסער חול המועד און א צווייטע חלק פון די ברייתא רעדט זיך אז מען דארף נישט די וואסער חול המועד און מען דארף אזוי לערנען אין ברייתא חוטטין בורות של יחיד מען מעג מאכן חטיטה ביי א יחיד ווען בשיחיד צריך להם דווקא ווען ער דארף עס האבן אויף חול המועד טאמער ער דארף נישט חול המועד פאר יחיד טאר מען חטיטה נישט מאכן ואין צריך לומר בשל רבים כשרבים צריכים להם דאפילו חפירה מותר מה שאין כן ביי א רבים א רבים כל שכן א רבים מעג מען אפילו חפירה טאמער מען דארף עס האבן חול המועד ווייטער זאגט די ברייתא ואין חופרים בורות שיחין ומערות של רבים בשאין רבים צריכין להם, די צווייטע חלק פון די ברייתא רעדט זיך מ'דארף עס נישט חול המועד, א טאמער מ'דארף נישט די וואסער חול המועד, פאר א רבים טאר מען קיין חפירה נישט מאכן, ואין צריך לומר של יחיד, און כל שכן ביי א יחיד, א יחיד טאמער מ'דארף עס נישט חול המועד, דכי אין יחיד צריך להם, אפילו חטיטה נמי אסור, א יחיד טאר גארנישט מאכן, טאמער מ'דארף עס נישט חול המועד, און מיט דעם איז שוין פארענטפערט די ערשטע ברייתא. זאגט די גמרא, אמר רב אשי, זאגט רב אשי, מתניתין נמי דייקא, פון אונזער משנה איז אויך מדויק טאקע אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט, אז פאר א רבים טאמער א רבים דארף האבן וואסער חול המועד, מעג מען אפילו גראבן אפילו חפירה אויך, וואו איז עס מדויק ביי אונזער משנה? דקתני, ווייל מ'האמיר געלערנט ביי אונזער משנה עושים כל צרכי רבים, וואס לייגט עפעס צו די משנה די ווערטער, כל לאתויי מאי, לאו לאתויי פון חפירה, לכאורה קומט די משנה מוסיף זיין אפילו חפירה, אפילו גראבן א נייע גריב מעג מען לצורך רבים, טאמער מען דארף וואסער חול המועד, זאגט די גמרא ניין ס'נישט קיין ראיה, לאו לאתויי הא דתניא קען זיין דער כל קומט מרבה זיין דאס מ'האט געזען אין א אנדערע ברייתא, שטייט אין א אנדערע ברייתא, יוצאין לקווץ את הדרכים, אז שלוחי בית דין מעגן ארויס גיין חול המועד אויפצוהייבן שפענדליך דא קוצים וואס שטעקן זיך ארויס אין די וועגן פון א רבים אין א אויף א הויפט גאס מעג מען עס גיין חול המועד ארויספליקן ולתקן את הרחובות ואת האסטרטאות, און צו פאררעכטן געסער אסטרטאות אזא מארק, ולמוד את המקוואות, און צו מעסטן די אלע מקוואות טייטש די שלוחי בית דין טוען אלע צרכי רבים, מען מעסט די מקוואות צו ס'איז דא גענוג וואסער, וכל מקווה שאין בו ארבעים סאה, טאמער ס'איז נישטא קיין מ' סאה, מרגילין לתוכו ארבעים סאה, פילט מען עס טאקע אן מיט וואסער, ומנין פון ווי ווייסט מען שאם לא יצאו ועשו כל אלו, שכל דמים שנשפכו שם, מעלה עליהם הכתוב כאילו הם שפכום. ווי ווייסט מען אז טאמער בית דין טוט נישט די אלע זאכן מען פאררעכט נישט די שטאט און שפעטער געשענט אן אומגליק למשל שטעקט זיך ארויס א קויץ אונטערוועגנס און איינער פאלט אויף דעם און שטארבט ווי ווייסט מען אז ס'איז בית דין'ס שולד? תלמוד לומר וואס שטייט ביי בית דין והיה עליך דמים די חיוב פון בית דין דן צו זיין דיני נפשות שטייט דארט והיה עליך דמים לערנט מען פון דעם אז בית דין דארף מתקן זיין די שטאט און ממילא פרובירט די גמרא צו זאגן אז אפשר דאס מיינט די משנה ווען שטייט אין משנה עושין כל צרכי רבים כל צרכי רבים מיינט מען דארף טון די אלע זאכן וואס מען טוט, חול המועד דארף פאררעכטן די שטאט חול המועד, ס'מיינט אבער נישט אז מען מעג גראבן א נייע גריב, זאגט די גמרא ניין, דאס קען נישט זיין ווייל הא בהדיא קתני לה, די אלע זאכן שטייט קלאר ביי אונזער משנה, ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת המקוואות, דאס קען נישט זיין אז כל קומט עס מרבה זיין ווייל דאס שטייט קלאר, און ממילא זאגט טאקע די גמרא ועושין כל צרכי רבים לאתויי מאי לאו לאתויי חפירה שמע מינה, אז אוודאי קומט עס טאקע מרבה זיין חפירה, אז לצרכי רבים טאמער דער רבים דארף האבן וואסער לצורך המועד, מען דארף חול המועד, מעג מען אפילו אויפגראבן א נייע גריב, אזוי ווי רב אשי'ס דיוק, און אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט אנפאנג סוגיא. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען די משנה, מציינין את הקברות, אז מ'צייכנט אן קברות, אז ס'ליגט א קבר, צייכנט מען עס אן מיט אזא קאלעך, אז מענטשן וואס עסן תרומה, זאלן נישט טרעטן אויף דעם זאל נישט טמא ווערן. זאגט די גמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, האט רבי שמעון בן פזי געזאגט, רמז לציון קברות מן התורה מנין, ווי איז דא א רמז אז ס'איז דא בכלל א חיוב צו מאכן א ציון אויף קברות צו מאכן א סימן אז דא ליגט א קבר. תלמוד לומר, די רמז איז אין פסוק, די נביא זאגט אין יחזקאל, וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון, ווי רש"י זאגט, די פסוק רעדט דארט פון מלחמת גוג ומגוג, ס'וועט זיין אסאך פגרים, פגר'ס, וואס וועלן ליגן אויסגעשפרייט אויף די גאס, כל מיני ביינער, און די אידן עלן צודעקן די ביינער מיט אזא צייכן מיט א ציון, דא איז א רמז אויף ציון, יעצט בעצם רש"י זאגט נישט פשט אז ס'איז א מצוה, ווייל ס'שטייט נישט אין פסוק אז מען דארף מען מוז אזוי טון, נאר אזוי גייט זיין, אז וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון, ממילא פון דא איז נאר א רמז אז ס'איז דא א ענין צו מאכן א ציון, פרעגט די גמרא, אמר ליה רבינא לרב אשי, פרעגט רבינא פון רב אשי, הא מקמי דליתי יחזקאל, מאן אמר, פאר יחזקאל ווער האט געזאגט, און ווי תוס' איז מסביר, אז ר' שמעון בן פזי האט געהאלטן אז ס'איז א דאורייתא, מאכן א ציון איז א דאורייתא, און ממילא ווי אזוי ברענגט ער א לימוד פון די נביא אין יחזקאל, וואס איז געווען פאר יחזקאל, ווי אזוי האט מען געוואוסט פון די מצוה? ענטפערט די גמרא, ולטעמיך, רב אשי האט געענטפערט, און לויט דיר, הא דאמר רב חיסדא, דאס וואס רב חיסדא האט געזאגט, דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו, אויף וואס גייט עס ארויף? עס גייט ארויף אז אין מסכת זבחים שטייט אז א כהן וואס איז א ערל, אפילו ער איז א ערל מען האט אים נישט גע'מל'עט ווייל מתו אחיו מחמת מילה מען האט אים נישט געקענט מל'ן עס איז א אונס, פונדעסטוועגן טאר ער נישט טון די עבודה אין בית המקדש. פון ווי לערנט מען עס ארויס? נישט פון א פסוק אין די תורה, נאר אויך פון די נביא יחזקאל, שטייט אין פסוק אין נביא, כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבא אל מקדשי, און פון דארט לערנט מען עס ארויס. שטעלט זיך די קשיא, מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר, פאר יחזקאל ווער האט עס געזאגט, וואס טייטש דער איסור האט זיך אנגעהויבן ביי יחזקאל? אלא נאר, וואס דארף מען זאגן, אז גמרא גמירי לה, ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא אז ס'איז געווען הלכה למשה מסיני און יחזקאל די נביא האט שוין פארשריבן הכא נמי דא אויך גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא אז ס'דא הלכה למשה מסיני מען דארף מאכן א ציון און שפעטער דא א אסמכתא פון יחזקאל זאגט די גמרא נאך רמזים ווי מ'זעט די ענין פון א ציון רבי אבהו אמר מהכא מ'לערנט עס ארויס שטייט אין פסוק ביי מצורע וטמא טמא יקרא דרש'ט מען פון דעם טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש וואס טייטש אז טאמער ס'איז דא א טומאה ס'איז דא א קבר איז טמא יקרא דארף דער קבר כאילו שרייען איך בין טמא, גיי אוועק פון מיר, דער טהור'ער מענטש, דער מענטש דער אוכל תרומות, זאל אוועק גיין פון דא, דאס ליגט אין טמא טמא יקרא ווי אזוי שרייט א קבר, מיט דעם וואס מען צייכנט עס אן, מען מאכט אויף דעם א ציון, מען קאלעכט עס אן, ווייסט איינער וואס עסט תרומה נישט צו טרעטן אויף דעם, וכן אמר רבי עוזיאל בר בריה דרבי עוזיאל רבה, טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש, אז דאס דרש'ט מען פון וטמא טמא יקרא. פרעגט אבער די גמרא אזוי, אויף דעם קומט די וטמא טמא יקרא, והאי להכי הוא דאתא, ההוא מיבעי ליה לכדתניא מ'דארף עס אויף א צווייטע לימוד, שטייט אין א ברייתא וטמא טמא יקרא, צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים, אז פון דעם לערנט מען ארויס אז דער מצורע דארף מודיע זיין פאר יעדעם אז ער איז טמא, כדי אידן זאלן דאווענען ער זאל האבן א רפואה, און וואס פשט דו לערנסט פון וטמא טמא יקרא מ'דארף מאכן א ציון? ענטפערט די גמרא ווייל אם כן לכתוב וטמא יקרא, מאי וטמא טמא, וואס דארף שטיין צוויי מאל וטמא שמע מינה תרתי, לערנט מען ארויס ביידע ענינים, קודם כל די מצורע איז וטמא יקרא זאל זאגן פאר יעדעם אז ער איז טמא מען זאל דאווענען פאר אים, און אויך די טמא טמא יקרא אז מען זאל מאכן א ציון אז דער ציון זאל כאילו שרייען אז איינער וואס איז טהור זאל זיך נישט צורירן צו דעם ציון, זאגט די גמרא ווייטער אביי אמר מהכא, נאך א פלאץ ווי מען זעט דעם רמז פון א ציון, שטייט אין פסוק ולפני עיוור לא תתן מכשול, מען טאר נישט מכשיל זיין א צווייטן, איז דא אז מען מאכט נישט קיין ציון אז מען צייכנט נישט אן אז דא ליגט א קבר, איז עס א מכשול פאר איינער וואס טראגט תרומה. ווייטער רב פפא אמר, לערנטס ארויס פון ואמר סולו סולו פנו דרך, אז מען דארף מפנה זיין א וועג פאר אוכלי תרומה צו קענען גיין, און ממילא דאס איז א רמז אז מען דארף מאכן א ציון זיי זאלן וויסן נישט צו טרעטן אויף דעם, רב חיננא אמר, מ'לערנט ארויס שטייט אין פסוק הרימו מכשול מדרך עמי, מ'דארף אוועק נעמען א מכשול, א ציון איז א מכשול, טאמער מ'צייכנט נישט אן אז דארט ליגט א ציון אז דארט ליגט א קבר איז עס א מכשול פאר אוכלי תרומה. רב יהושע בריה דרב אידי אמר, א רמז פון א אנדערע פסוק שטייט אין פסוק והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה, מ'זאל וויסן ווי צו גיין ווייטער דאס אוכלי תרומה זאלן וויסן ווי צו גיין מיט דעם וואס מ'צייכנט אן א ציון, מר זוטרא אמר, מ'לערנט ארויס א רמז אין פסוק שטייט והזרתם את בני ישראל מטומאתם אז מ'זאל מפריש זיין כלל ישראל מטומאתם וויאזוי? מיט דעם אז מ'צייכנט אן א קבר. רב אשי אמר, א רמז נעמען שטייט ושמרתם את משמרתי, וואס מען דרשנ'ט פון דעם עשו משמרת למשמרתי, און ווי רש"י איז מסביר אז תרומה ווערט גערופן משמרת שטייט משמרת תרומותי און ממילא לערנט מען ארויס ושמרתם את משמרתי, מען זאל מאכן א משמרת פאר די משמרת, מען זאל מאכן א משמרת פאר די תרומה, ווי אזוי מאכט מען א משמרת פאר תרומה? מען פאסט אויף אויף די תרומה, מען צייכנט אן קברים, מענטשן זאלן וויסן נישט ארויפצוטרעטן אויף די קברים די תרומה זאל נישט טמא ווערן, רבינא אמר. מען נעמט ארויס א רמז שטייט אין פסוק, ושם דרך אראנו בישע אלוקים, אז איינער וואס איז שם דרך ער מאכט א סימן אויפן וועג אז מענטשן עסן תרומה זאלן וויסן נישט ארויפצוטרעטן אויף דעם, איז אראנו בישע אלוקים ער איז זוכה צו זען די ישועה פון רבונו של עולם ער איז זוכה צו ניסים צו גרויסע זאכן, אמר רבי יהושע בן לוי, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט נאך א לימוד וואס מען נעמט ארויס פון דעם פסוק, אז כל השם אורחותיו, איינער וואס שאצט אפ זיינע וועגן, ער טראכט אריין אין זיינע וועגן, ווי רש"י זאגט, הפסד מצוה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה, ער מאכט א חשבון פאר ער טוט עפעס, איז ער איז זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, איז זוכה צו ישועות שנאמר, שטייט אין פסוק ושם דרך, און מען דרשנ'ט עס אל תקרי ושם, אלא ושם דרך, איינער וואס איז שם, א לשון פון שומא ער שאצט אפ ער טראכט אריין אין זיינע וועגן, איז אויף אים זאגט דער פסוק אראנו בישע אלקים איז זוכה צו ישועות, זאגט די גמרא טאקע אזא א מעשה, רבי ינאי הווה ליה ההוא תלמידא, רבי ינאי האט געהאט א תלמיד דכל יומא הווה מקשה ליה, יעדע טאג ביים שיעור האט ער אריין געפרעגט קשיות, בשבתא דריגלא ס'איז געקומען צו שבת פאר יום טוב ס'איז געווען א גרויסע שיעור, לא הווה מקשה ליה האט ער נישט אריין געפרעגט, פארוואס? ווייל ער האט מורא געהאט טאמער רבי ינאי וועט נישט קענען ענטפערן, רבי ינאי העט זיך שעמען, ער האט אים נישט געוואלט פארשעמען, איז קרי עליה, האט רבי ינאי געזאגט אויף דעם תלמיד דער פסוק, ושם דרך אראנו בישע אלקים, אז דער תלמיד איז שם דרך ער טראכט אריין, ער ווייסט ער מאכט א חשבון יעצט איז נישט די צייט צו פרעגן, איז אויף אים אראנו בישע אלקים זאל ער זוכה זיין צו ישועות. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא. אין מציינין לא על כזית מן המת, ולא על עצם כשעורה ולא על דבר שאינו מטמא באוהל, וואס פשט אזוי? די ברייתא דא זאגט אונז אז וואס איז טאקע די טעם אז מען דארף מאכן א ציון א סימן אויף א מת אז דא ליגט באגראבן א מת, האבן מיר דאך געזען די טעם איז אז טאמער איינער איז א אוכל תרומה אדער האט תרומה זאל מען אים נישט מטמא זיין, יעצט פון וואסערע סארט טומאה איז מען חושש דא? מען איז חושש פון א טומאת אוהל, א ביי א מת איז דא א טומאת אוהל טאמער איינער איז מאהיל אויף א מת, טאמער איינער בייגט זיך איבער אויף א מת, אפילו דער מת איז באגראבן אונטער די ערד און ער שטייט העכער דעם אבער ער איז מאהיל אויפן מת ווערט ער טמא און ממילא דארף מען זעהר אויפפאסן נישט צו טמא ווערן פון א טומאת אוהל העכער א מת און ממילא זאגט די ברייתא אז דאס איז נאר שייך ביי אזא סארט חלק פון א מת וואס איז מטמא באוהל אבער אזא סארט חלק וואס איז נישט מטמא באוהל למשל עצם כשעורה א ביינדעלע פון א מת ס'גרויס ווי א שעורה איז מטמא במגע במשא נישט באוהל, און די זעלבע זאך אנדערע חלקים ווי מען וועט שוין זען זענען אויך נישט מטמא באוהל, איז פאר זיי דארף מען נישט מאכן קיין ציון, מען דארף נישט אנצייכענען אז דא ליגט א מת. נאר וואס, איין זאך דארף מען אויפמערקן, די ערשטע זאך וואס די ברייתא זאגט איז כזית מן המת, כזית מן המת איז יא מטמא באוהל, און וואס פשט אז די ברייתא זאגט דא אז ס'איז נישט מטמא באוהל און מען דארף נישט מאכן א ציון אויף דעם, עמיר באלד זען די גמרא. זאגט על כל פנים די ברייתא ווייטער, אבל מציינין על השדרה ועל הגולגולת, ועל רוב בנין ועל רוב מנין המת, ס'טייטש אזוי, וועלכע חלקים פונעם מת זענען מטמא באוהל, איז קודם כל א גולגולת די ביין פון די קאפ, טאמער ס'איז גאנץ, איז עס מטמא באוהל, די שדרה פון א מת, א גאנצע שדרה, איז אויך מטמא באוהל, רוב בנין און רוב מנין, און די גמרא אין בכורות זאגט וואס איז דאס רוב בנין וואס איז דאס רוב מנין, איז רוב בנין דאס איז צוויי שוקיים מיט א ירך, רוב מנין איז הונדערט פינף און צוואנציג ביינער ווייל א מענטש האט דאך רמ"ח ביינער הונדערט פינף און צוואנציג איז רוב מנין, איז די אלע זאכן זענען מטמא באוהל, ווייניגער פון דעם, טאמער ס'איז נישט דא נישט קיין גולגולת נישט קיין גאנצע שדרה, נישט קיין רוב מנין נישט קיין רוב בנין, איז נישט מטמא באוהל, און מילא דארף מען נישט צוצייכענען אז דא ליגט א קבר. ווייטער זאגט די ברייתא, ואין מציינין על הוודאות, טאמער ס'איז דא א בית הקברות וואס יעדער ווייסט דא איז דא א בית הקברות, פעלט נישט אויס צו מאכן א ציון אנצוצייכענען, ווייל יעדער ווייסט דא איז א בית הקברות מען טאר דארט נישט אריינגיין טאמער מען וויל אויפפאסן אויף טומאות אבל אבער זאגט די ברייתא מציינין על הספיקות ביי א ספק דארט איז מען יא מציין ואלו הן הספיקות וואס איז די ספיקות סככות ופרעות ובית הפרס איז מען וועט שוין זען די גמרא וואס איז דאס סככות פרעות ובית הפרס ווייטער זאגט די ברייתא, ואין מעמידין ציון במקום טומאה שלא להפסיד את הטהרות, ואין מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד את ארץ ישראל, וואס טייטש אז מען מאכט א ציון, מען מאכט א סימן אויף די ערד, איז דא רעדט מען נישט א ציון וואס אונז קען מען אין א בית החיים איז דא א ציון, נאר מען רעדט א ציון איז קאלעכן אויף די ערד, מען פארבט אויף די ערד אזא ווייסע פארב, איז זאגט די ברייתא, מען זאל נישט פארבן פונקט העכער די מת, פארוואס? ווייל דאס איז צו ווייניג, א מענטש וואס גייט באמערקט נישט אויף וואס ער טרעט, פלוצלינג וועט ער באמערקן ער שטייט אויף ווייס, איז שוין צו שפעט, און ממילא זאל מען זיך אביסל אוועק רוקן פון די מת פון אלע פיר זייטן, אז א מענטש זאל זען פלוצלינג ער שטייט אויף ווייס, און זאל ער עס באמערקן פאר ער טרעט אויפן מת, אים צו ראטעווען פון די טומאה. אבער, זאגט די ברייתא מען דארף אויך אויפפאסן נישט צו גיין צו ווייט, ווייל אז מען צושפרייט עס אויס צו ווייט, איז פשט ס'דא ריזיגע שטחים אין ארץ ישראל וואס מען טאר דארט נישט טרעטן, איז מען מפסיד ארץ ישראל, איז דארף עס זיין ערגעץ וואו אינצווישן. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא פרעגט יעצט אויף די ערשטע שטיקל פונעם ברייתא, וכזית מן המת אינו מטמא באוהל, והתנן האמיר געלערנט אין א משנה אלו שמטמאים באוהל, כזית מן המת, מילא זעהן מיר דאך קלאר אז כזית מן המת איז מטמא באוהל, וויאזוי זאגט די ברייתא, די ערשטע זאך וואס די ברייתא זאגט, אין מציינין לא על כזית מן המת, איז משמע אז א כזית מן המת איז נישט מטמא באוהל, פארדעם דארף מען עס נישט אנצייכענען, אמר רב פפא, ענטפערט רב פפא אז אוודאי כזית מן המת איז טאקע מטמא באוהל, איי פארוואס דארף מען עס נישט אנצייכענען, ווייל הכא בכזית מצומצם עסקינן, דא רעדט מען פון פונקט א כזית, דסוף סוף מיחסר חסר, דא דא פונקט א כזית מן המת, און מ'עט עס אריין לייגן די ערד, ס'עט נישט געדויערן לאנג ביז ס'ווערט פארדזשאוועט, און ס'ווערט ווייניגער ווי א כזית, און במילא אנשטאטס עס אנצייכענען און מאכן א ציון דא אז יעדער זאל וויסן דא ליגט א כזית, לאט מען עס ליידיג אן קיין ציון, ווייל ביז א טאג צוויי איז סיי ווי סיי נישט דא קיין כזית. איי לכאורה מיט דעם אז מען צייכנט נישט אן, איז לאמיר זאגן היינט צו מארגן העט איינער קומען און טרעטן אויף דעם, און יעצט וועט דאך יא נאך זיין א כזית, העט יענער טמא ווערן, פון דעסט וועגן זאגט רב פפא, מוטב ישרפו עליו תרומה וקדשים לפי שעה, ואל ישרפו עליו לעולם. ענדערש די ערשטע פאר וואס מאכן א טעות און טרעטן אויף דעם, זאל מען פארברענען זייער תרומה, ווי איידער מאכן דא א ציון און לעולם ועד וועט מען וויסן מ'טאר דארט נישט טרעטן, און טאמער איינער העט יא טרעטן וועט מען דארפן פארברענען, ווען בעצם דארף מען נישט פארברענען, ווייל צוויי טאג שפעטער דריי טאג שפעטער איז דאך שוין נישט דא קיין כזית דא, און במילא ענדערש די צוויי דריי טאג מאכן א טעות, ווי איידער מאכן א טעות א גאנץ לעבן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די ברייתא ואלו הן הספיקות, סככות און פרעות, א סככות, פרעות און בית הפרס האמיר געזען, דאס איז ספיקות, און ביי ספיקות איז מען יא מציין, וואס איז דאס ספיקות, וואס איז דאס די סככות די פרעות און די בית הפרס, זאגט די גמרא סככות, דאס איז אילן המיסך על הארץ, ס'טייטש א בוים, ווי רש"י איז מסביר, וואס איז מיסך אויף די ערד, וואס האט א שאטן אויף די ערד, וואס ס'איז דא א אוהל אונטער די בוים, נישט נאר איין אוהל, נאר ווי רש"י איז מסביר, אז יעדע צווייגל פון די בוים, דא רעדט מען א בוים מיט אזעלכע גראבע צווייגעלעך, יעדע צווייג איז ברייט א טפח, און פשט אונטער יעדע צווייג איז דא דא א אוהל, טאמער ס'ליגט אונטער איינער פון די צווייגן פון די בוים א מת, אדער על כל פנים א חלק פון א מת וואס איז מטמא באוהל, און מ'ווייסט נישט אונטער וועלכע צווייג דאס איז, אויף דעם זאגט די ברייתא דאס הייסט ספיקות, דארף מען ארום צייכענען די גאנצע בוים אז אונטער די בוים טאר מען נישט אונטער גיין, ווייל ס'איז א ספק יעדע צווייג איז א ספק. ווייטער פרעות, וואס מיינט פרעות? אבנים פרועות היוצאות מן הגדר, דאס מיינט ס'איז דא א גדר א וואנט, און גראבע שטיינער שטעקן זיך ארויס, אונטער די שטיינער איז א אוהל, אונטער איינער פון די שטיינער ליגט א מת, מען ווייסט נישט אונטער וועלכע, דאס איז אויך א ספק, און מילא צייכנט מען צו מען מאכט א ציון ארום און ארום די וואנט, אז מען טאר נישט אונטערגיין די וואנט. בית הפרס, וואס איז דאס א בית הפרס? כדתנן, ברענגט די גמרא די משנה אין אהלות, החורש את הקבר, הרי הוא עושה בית הפרס, טאמער איינער איז חורש א קבר, וואס טייטש ער אקערט אויס א פעלד וואס אין די פעלד איז דא א קבר, איז מיט דעם מאכט ער פון די פעלד א בית הפרס, בית הפרס איז טייטש, די גאנצע פעלד איז יעצט מטמא מדרבנן, פארוואס? ווייל מדאורייתא איז עס נישט מטמא, ווייל מן התורה איז מען נישט חושש אז די אקער אייזן איז אנגעקומען ביז צום מת, און אפילו אז ס'איז יא אנגעקומען, און מפרשים זענען מסביר, איז די ביינער זענען לכאורה אינגאנצן צופיצלט געווארן, ס'איז נישט געבליבן קיין זכר, מילא מן התורה איז נישטא דא קיין פראבלעם, פון דעסט וועגן, חזל האבן חושש געווען, אפשר די אקער אייזן איז אנגעקומען ביז צום מת, ביז צו די ביינער, ס'האט צופיצלט די ביינער, און יעצט איז דא פול מיט שטיקעלעך ביינער וואס זענען גרעסער ווי א שעורה, אויסגעשפרייט אינעם גאנצן פעלד, און יעדער איינער וואס טרעט יעצט אויף די ביין עט טמא ווערן איז זיך מטמא במגע במשא, און ממילא זאגן חזל, דער פעלד איז א בית הפרס, און איינער וואס פאסט אויף אויף טומאה וטהרה טאר דארט נישט אריינטרעטן, וכמה הוא עושה, ווי גרויס איז דער בית הפרס, מלא מענה מאה אמה, ס'טייטש נארמאל מען אקערט, אקערט מען מיט די אקער אייזן הונדערט אמה אויף אמאל, איז טאקע פון די קבר אויף א הונדערט אמה, איז דער בית הפרס אז מ'איז חושש אז די אקער אייזן האט געשלעפט פון די ביינער ביז הונדערט אמה. איז על כל פנים אויף דעם האט מען געזען אין די ברייתא, אז דאס איז א ספק, און אויף דעם איז מען מציין, מען מאכט א סימן אויף א בית הפרס. פרעגט די גמרא, וואס עפעס? ובית הפרס מי מטמא באוהל? איז דאס דען מטמא באוהל? מ'האמיר דאך געשמועסט אז מען מאכט א סימן נאר אויף א זאך וואס איז מטמא באוהל. והאמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל, אז מנפח אדם בית הפרס, והולך, ס'טייטש אז איינער גייט שעכטן דעם קרבן פסח און ער וויל נישט טמא ווערן ער קומט אן צו א בית הפרס, זאגט רב יהודה אמר שמואל ס'דא א פאטענט, ער קען זיך אראפבייגן, בלאזן אויף די ערד מיט זיין מויל, און אזוי די ווינט בלאזט אוועק ביינער, טאמער ס'איז דארט א ביין וואס איז דא וואס ליגט דארט וואס די אקער אייזן האט אהינגעברענגט, איז די ווינט פון זיין מויל צו אוועקשטופן, אפילו אז ס'שטופט עס נישט אוועק, אז ס'איז א גרויסע ביין עט ער עס לפחות זעהן, איז אויף אזא אופן זאגט רב יהודה אמר שמואל, מ'מעג אריבערגיין א בית הפרס, ורב יהודה בר אמי משמיה דעולא אמר, בית הפרס שנידש טהור, זאגט נאך מער, אז טאמער אסאך מענטשן אדער בהמות זענען געגאנגען א בית הפרס, מעג מען שוין סתם אזוי אהינגיין אפילו אן בלאזן, פארוואס? ווייל די פיס טריט, אפילו על הצד אז ס'איז געווען דארט ביינער, די פיס טריט צופיצלט עס אינגאנצן ס'איז נישטא קיין זכר. איז על כל פנים זעה מיר דא אז א בית הפרס איז נישט מטמא באוהל, ווייל טאמער טאקע איז מען חושש אז ס'ליגט דא ערגעץ א גרויסע ביין באגראבן און דאס איז מטמא באוהל, און וואס העלפט בלאזן? וואס העלפט אז מענטשן גייען דא אריבער? איז מוכח אז נישט, און טאמער ווייטער טאמער ס'איז נישט מטמא באוהל, איז וואס עפעס זאגט די פריערדיגע ברייתא אז מ'איז מציין א בית הפרס מ'מאכט א סימן? ענטפערט די גמרא אמר רב פפא לא קשיא,

מען געדענקט נאר נישט ווי, איז ביי דעם איז אוודאי דא א טומאת אוהל, נאר ס'איז א ספק ווי, און במילא דארף מען טאקע מציין זיין אזא סארט בית הפרס. פרעגט אבער די גמרא אזוי, ושדה שאבד בה קבר בית הפרס קרי ליה, דאס ווערט גערופן א בית הפרס, בית הפרס ווייסט מען, מיינט א פרס, פרס איז א לשון פון פרוסה, ס'איז צובראכן, ביינער זענען צופליקט און צובראכן, מען האט אויסגעאקערט, נישט אז מען ווייסט נישט ווי א קבר ליגט, זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, אין דאס הייסט אויך א בית הפרס, והתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין די משנה, די משנה זאגט אין אהלות, שלשה בית הפרס הן, ס'דא דריי סארט בית הפרס, די ערשטע איז שדה שנאבד בה קבר, א פעלד וואס מ'האט פארלוירן מ'געדענקט נישט ווי איז א קבר, און די צווייטע איז די שדה שנחרש בה קבר, אז מ'האט אויסגעאקערט א פעלד מיט א קבר, און די דריטע איז די שדה בוכין, וואס איז דאס מאי שדה בוכין פרעגט די גמרא, זאגט די גמרא רב יהושע בר אבא משמיה דעולא אמר, שדה שמפטירין בה מתים, ווי רש"י זאגט, אז מ'טראגט א מת פון איין שטאט צום צווייטן, איז דא די פעלד וואס איז לעבן דעם שטאט וואס מ'טראגט אהין די מת, איז די מענטשן וואס האבן אהין געברענגט די מת, לייגן אראפ דארט די מת, די מענטשן פון די שטאט וואס דארט גייט מען באגראבן די מת קומען אפנעמען דארט אין דעם פעלד די מת און דאס ווערט גערופן א שדה בוכין פארוואס ווייל ס'האט זיך געטון דארט א גרויסע וויינעריי יעצט וטעמא מאי פארוואס עפעס הייסט דאס טאקע א בית הפרס וואסערע ספק טומאה איז דא דארט אמר אבימי משום יאוש בעלים נגעו בה ווייטער ווי רש"י איז מסביר אז חכמים האבן חושש געווען אז היות עס איז נישט דא קיין ריכטיגע באלעבאס דארט אויפן מת ס'איז דא וואס ברענגען אהין די מת ס'איז דא וואס נעמען אפ די מת עס קען זיין עפעס א אבר דארט איז אראפגעפאלן און יעדער איינער האט זיך סומך געווען אז די אנדערע חברה קדישא וועט עס אוודאי נעמען און באגראבן, און ממילא די שדה בוכין איז אויך א בית הפרס א ספק צו ס'איז דא דארט טומאה צו נישט, ס'איז דא דארט א דרבנן'דיגע טומאה. קומט אויס למעשה אז ס'איז דא דא א חילוק האבן מיר געזען א חילוק צווישן א שדה שנאבד בה קבר און א שדה שנחרש בה קבר, א שדה שנאבד בה קבר האבן מיר געזען איז עס א ספק ממש טומאת אוהל און ממילא דארף מען מציין זיין, מ'דארף מאכן א סימן, א ספק נחרש בה קבר איז נישט קיין טומאת אוהל, ווייל אפילו על הצד אז נחרש בה איז נישט קיין טומאת אוהל, און ממילא דאס דארף מען נישט מציין זיין, נאר דארט איז מנפח אדם, און נאכדעם וואס ס'איז נידש איז עס אינגאנצן טהור. פרעגט אבער די גמרא, ושדה שנחרש בה קבר לא בעי ציון, איז דען אזוי אז א שדה וואס מען האט חורש געווען דארט א קבר דארף נישט קיין ציון, והא תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מצא שדה מצוינת, ואין ידוע מה טיבה, וואס איז טאמער א מענטש גייט אונטערוועגנס, און פלוצלינג זעט ער א שדה א פעלד וואס איז מצוינת, ס'דא א סימן ס'טייטש ער זעהט פונעם סימן אז דא איז דא א בית הפרס, נאר וואס ער ווייסט נישט וועלכע סארט בית הפרס, צו איז דאס א בית הפרס א שדה שנחרש בה קבר, אדער איז דאס א בית הפרס שאבד בה קבר, ער ווייסט נישט וואס צו טון, איז ווי איז דא א נפקא מינה, וואס וואס מאכט פאר אים א נפקא מינה, פאר אים מאכט א גרויסע נפקא מינה, ווייל טאמער ס'איז אבד בה קבר העלפט נישט בלאזן דא, קענסט בלאזן ביז איבערמארגן, די קבר איז דא, טאמער ס'איז נחרש בה קבר העלפט בלאזן, און במילא וואס טוט מען דא? איז זאגט די ברייתא אזוי, יש בה אילנות בידוע שנחרש בה קבר, אין בה אילנות בידוע שאבד בה קבר, זאל ער זען צו ס'דא ביימער צו נישט, אז ס'דא ביימער מוז זיין מ'האט חורש געווען, אז נישט ווי געוואקסן ביימער, אז מ'האט חורש געווען איז עס א שדה שנחרש בה קען ער בלאזן, אז ס'איז נישט דא קיין ביימער איז פשט ס'איז א שדה שאבד בה קבר, קען ער נישט בלאזן, ער דארף גיין ארום און ארום, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט נישט דא אזא זאך, מען קען זיך נישט סומך זיין אז ס'איז דא ביימער, ס'איז נישט דא קיין ביימער, אז ס'איז דא ביימער קען מען בלאזן, ניין, קענסט נישט בלאזן אז דו זעסט ביימער, נאר וואס? נאר עד שיהא שם זקן או תלמיד, לפי שאין הכל בקיאים בדבר, נאר טאמער מען זעט א זקן אדער א תלמיד חכם וואס זאגט קלארע עדות אז די פעלד איז נחרש, נאר דעמאלטס העלפט בלאזן, אז נישט, קענסט אננעמען אז ס'איז אבד בה קבר און מ'קען דארט נישט אריבערגיין, פארוואס טאקע א זקן או תלמיד וועלן מיר באלד זען, א זקן איז ווייל א אלטער געדענקט זאכן, און א תלמיד חכם ליגט די גאנצע שטאט אויף זיין פלייצעס, ער דארף אלעס וויסן, ממילא דארף ער וויסן צו די שדה איז נחרש געווארן צו נישט, על כל פנים אבער דאס זעען מיר אז פון וואס רעדט זיך די ברייתא, פון וואסערע סארט ציון ס'רעדט זיך א מענטש איז געגאנגען אונטערוועגנס, און ער זעט א פעלד וואס האט א ציון ארום זיך, ס'האט א עס אנגעצייכנט אז דא ליגט א קבר, און ער ווייסט נישט צו ס'איז נחרש בה קבר צו אבד בה קבר. א רגע, א מינוט צוריק האט מען דאך געזאגט אז ביי א שדה שנחרש בה קבר מאכט מען אינגאנצן נישט קיין סימן, ווייל ס'איז נישט מטמא באוהל, און וואס גייט דא פאר? ענטפערט די גמרא, אמר רב פפא, זאגט רב פפא אזוי, אוודאי א שדה שנחרש בה קבר דארף נישט קיין ציון, נאר וואס? די ברייתא רעדט זיך כי תניא ההיא בשדה שאבד בה קבר דציינוה, דא רעדט זיך א פעלד מען האט פארלוירן א קבר מען ווייסט נישט ווי די קבר איז, מילא קודם האט מען געמאכט א ציון, א צייכן, דא טאר מען נישט אריין גיין, נאר וואס אונז ווייס מען נישט צו נאכדעם נאכדעם וואס ס'איז אבד בה קבר צו ס'איז נחרש געווארן צו נישט, איז אויף דעם זאגט די ברייתא יש בה אילנות בידוע שנחרש בה קבר, אין בה אילנות בידוע שאבד בה קבר, אז טאמער ס'איז דא ביימער אין דעם, איז אפילו אין הכי נמי אמאל איז עס געווען אבד בה קבר, אבער ווי איז דא אנגעקומען ביימער? אוודאי איז עס שפעטער נחרש געווארן, און במילא דא העלפן אז מ'העט בלאזן, מה שאין כן טאמער ס'איז נישט דא קיין ביימער, איז עס ווייטער א שדה שאבד בה קבר, מילא טאר מען נישט גיין אפילו מיט ניפוח אפילו מיט בלאזן. איי פרעגט די גמרא, וואס העלפט ביימער, אז מ'זעט ביימער איז זיכער ס'איז נחרש געווארן, וליחוש דילמא אילנות מגואי, וקבר מבראי, קען זיין די ביימער וואס וואקסן וואקסן אינדערמיטן, ווייל אינמיטן האט מען טאקע געאקערט, אבער די קבר, די קבר וואס איז נאבד, איז פארלוירן געווארן אינדרויסן, דעם דרויסנדיגסטע חלק פונעם פעלד, און דארט האט מען טאקע נישט געאקערט און במילא ביימער נישט קיין סימן אויף גארנישט, ווער זאגט אז די קבר איז אויך אויסגעאקערט געווארן? ענטפערט די גמרא, כדאמר עולא, בעומדין על הגבולין, הכא נמי בעומדין על הגבולין, אז דא רעדט זיך טאקע א ציור וואס די ביימער זענען ממש ביי די גבולין, ממש ארום און ארום פון אינדרויסן, איי ודילמא טומאה מגואי ואילנות מבראי, אויב אזוי זאגט די גמרא קען זיין טאקע פונקט פארקערט, אז די טומאה איז געווען אינדערמיטן, די ביימער איז אינדרויסן, מען האט געאקערט פון אינדרויסן, אבער די טומאה אינמיטן האט מען נישט אויסגעאקערט, ווער זאגט אז דו האסט ביימער אז עס איז א סימן אז עס איז נחרש געווארן? ענטפערט די גמרא, צוויי תירוצים, איין תירוץ זאגט די גמרא, במסובכין, אז די ביימער זענען טאקע אויסגעמישט איבעראל, נישט אויף א סדר, און במילא איז זיכער אז די גאנצע פעלד איז אויסגעאקערט געווארן, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, הא אמרן, מיר האבן דאך פריערט געזען אז אין מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד את ארץ ישראל, אז מען טאר נישט מרחיק זיין, מען טאר נישט מאכן א ברייטע ציון, מען דארף אנצייכענען דארט ארום די פלאץ ווי ס'ליגט די מת, דארט אין יענע געגנט וואס ווייניגער ס'טייטש מ'דארף מצמצם זיין די ציון, און במילא אז מ'זעהט אז ס'וואקסט ביימער לעבן דארט ווי מ'האט געצייכנט לעבן דעם ציון, איז זיכער אז מ'האט חורש געווען די מקום הקבר, אפילו טאקע מ'ווייסט נישט ס'איז אבד בה קבר, מ'ווייסט נישט פונקט ווי געווען די קבר, אבער די געגנט ווי מ'האט געצייכנט, וואס אין די גאנצע געגנט וואס מ'האט געצייכנט דארט איז די ספק, אין די געגנט וואקסט ביימער, איז ווייסט מען גראדע אז ס'איז נחרש געווארן דעם געגנט, און במילא העט העלפן אז מ'העט בלאזן דארט העט מען קענען דארט אריבערגיין. זאגט יעצט די גמרא אויף דעם וואס מען האט געזען רבי יהודה אומר עד שיהא שם זקן או תלמיד לפי שאין הכל בקיאים בדבר, אמר אביי זאגט אביי שמע מינה איז געדרינגען פון דעם אז צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיא אז טאמער ס'איז דא א תלמיד חכם אין א שטאט איז אלע עניינים פון דעם שטאט ליגט אויף אים טאקע די ענין צו מציין זיין קברות ליגט אויך אויף אים און במילא פאר דעם האט רבי יהודה געזאגט אז טאמער מען קומט אן צו א בית הפרס מען ווייסט נישט וואסערע סארט בית הפרס די איינציגסטע וועג וואס מען קען דארט אריבער גיין וואס מען קען זיין זיכער אז ס'איז נחרש איז נאר טאמער מען פרעגט א תלמיד חכם פון שטאט ווייל די גאנצע ענינים אלע ענינים פון שטאט ליגן אויף אים און טאמער מען האט עס מציין געווען האט עס אוודאי ער מציין געווען און ער וועט וויסן צו זאגן וואסערע סארט בית הפרס דאס איז.